אפאר זאכן וואס מען דארף צולייגן קאפ, מען הייבט אן ספר דברים וואס איז אין זייער אסאך וועגן זייער אנדערש פון די ערשטע פיר חומשים, כידוע ס'הייסט משנה תורה, ס'הייסט די צווייטע תורה, אדער די דאפלונג, די חזרה פון די תורה, מען לויפט עס אסאך מאל אבער בעצם, ס'איז נאך א גאנצע תורה, און ס'האט אין זיך זייער אסאך וועגן וויאזוי ס'איז אנדערש פון די פיר חומשים, לאמיר קודם זאגן פשוט סדר הספר מ'זאל פארשטיין ווי מען איז אז מען לערנט אזוי ווי סדר פרשת השבוע כאפט מען נישט וואס גייט פאר בכלל. ערשטע זאך באופן הכי כללי קען מען צוטיילן די ספר אויף דריי חלקים. עס האט אין זיך אזוי ווי א הקדמה, לאנגע הקדמה, מען קען זאגן דעם אסאך מוסר, אסאך דברי חיזוק, אסאך דברי התעוררות וכולי פון משה רבינו ארום שמירת התורה, דאס איז די הקדמה מער ווייניגער פון פרשת אנהייב דברים ביז אינמיטן פרשת ראה, דארט הייבט זיך אן אלה החוקים שטייט קלאר דאס הייבט זיך אן די תורה אליינס דאס הייסט די געזעצן די הלכות די מצוות און אזוי ווייטער, און ס'איז דא די צווייטע חלק איז די אלה החוקים וואס הייבט זיך אן אין פרשת ראה ביז אינמיטן פרשת כי תבוא אנהייב פרשת כי תבוא די לעצטע געזעץ איז די הלכות פון אנהייב כי תבוא פון ביכורים פון וידוי מעשר נאכדעם איז דא זעט מען זיך קלאר היום הזה. השם אלקיך מצווך און אזוי ווייטער איז דא אזוי ווי דברי סיום אזוי ווי מען ענדיגט די הלכות און נאכדעם איז דא די דריטע חלק פון די ספר וואס מען קען רופן בעיקר ברכות וקללות אזוי ווי עס איז דא א סענדוויטש יא עס איז דא די תורה אינמיטן און פון די צוויי זייטן איז דא אזוי ווי דברי מוסר צו פאלגן די תורה די ערשטע איז בעיקר דברי מוסר וואס דרייען זיך ארום וואס איז געווען די מדבר וואס מ'קען זיך לערנען פון די מדבר אפילו ואתחנן וואס שטייט עשרת הדברות שטייט נישט סתם חזרה עשרת הדברות איז געשריבן אלס א חלק פון די מוסר מ'זאל געדענקן אז מ'האט געזען גאט אין אין הר סיני און מ'זאל נישט דינען עבודה זרה און אזוי ווייטער ס'איז א חלק פון די מוסר בעיקר בעיקר מער ווייניגער און ס'דא די עיקר חלק וואס איז א חלק פון מצוות ס'איז גאנץ וועסט יעדער ווייסט גאנץ פרשת שופטים און פרשת גאנץ פרשת כי תצא און אויך רוב פרשת ראה די אנהייב רעדט זיך פון די ברכות וקללות און די אנהייב פון כי תבוא איז די פשט אז מ'קען עס רופן די ספר המצוות פון דברים דאס וואס ער רופט די ספר התורה אדער המצוה דאס מיינט די ליסט פון א באנטש פון מצוות און די סוף איז וואס מ'קען רופן בעיקר ברכות וקללות דאס הייסט דארט איז דא די סדר הארורים וואס שטייט שוין אין פרשת ראה געבט ער שוין א הקדמה פאר דעם אבער אמת ער קומט צוריק צו דעם אין פרשת כי תבוא די ברכה וקללה פון הר עיבל פון הר גריזים ס'איז דא די תוכחה וואס איז נאך א גרויסע הרחבה פון דעם. ס'איז דא שירת האזינו וואס איז שוין אויך בעצם א גירסא פון דעם, מ'קען זאגן נאך א מהדורה פון דעם, וואס גייט שוין אריין מער אין דרך נבואה, וואס ס'גייט זיין, אבער דאס זענען די קללות התורה. נאכדעם די לעצטע זאך איז וזאת הברכה וואס איז די ברכות פון משה רבינו, ענליך צו ספר בראשית למשל וואס ענדיגט זיך מיט די ברכות פון יעקב אבינו און ספר דברים. ענדיגט זיך די ברכות פון משה רבינו איז אויך האט אין דעם א חלק נבואה על העתיד אז דאס גייט געשען מיט די שבטים מיט די אידן אין די נעקסטע דורות. יעצט וואס זענען די דאס איז די סדר הספר וואס זענען די חילוקים די עיקר חילוקים פון די תוכן הדברים פון די נישט נאר די תוכן נאר אויך די סטייל פון די פון די זאכן וואס מען זעט אין ספר דברים איז זייער אנדערש. די ערשטע זאך איז דאס וואס עס שטייט אין די גמרא משנה תורה משה מפי עצמו אמרו אסאך דנ'ען און פארשן פונקטליך וואס עס קען מיינען אבער וואס עס מיינט זיכער איז אז די ספר רעדט משה רבינו דאס אנדערע ספר איז געשריבן וואס מ'רופט אבזשעקטיוולי בגוף שלישי, א דריטער רעדט ווען די תורה כאילו די נערעיטער הואעווער ס'איז וואס רעדט די תורה כאילו שרייבט וידבר ה' אל משה א דריטער מענטש פארציילט ווען משה מה שאין כן ספר משנה תורה ס'הייבט אזוי אן אלה הדברים אשר דיבר משה און פון דארט געבט מען איבער דאס ווארט צו משה רבינו אליינס ער רעדט אין זיין אייגענע נאמען משה ער זאגט נישט אפילו אזוי האט דער אייבערשטער מיך געזאגט חוץ פון זייער צוויי פאר קליינע זאכן אבער רוב פון דעם רעדט ער אין זיין אייגענע וואויס ער רעדט משה רעדט און ער זאגט אונז אזוי ווי רוב אנדערע נביאים רעדן אזוי ווי ירמיהו זאגט איך האב געזען און איך מיך האט די אייבערשטער גערעדט צו און איך געזאגט און אזוי ווייטער סאו אונז הערן דא משה רבינו'ס אייגענע וואויס ווי ער רעדט. צווייטע זאך און אפשר האט עס צו טון מיט דעם איז אז ספר דברים איז געשריבן אסאך מער מען קען עס רופן אסאך מער געפיל אדער אסאך מער רעטאריק סאו אפילו אין די חלקים וואס זענען הלכות קען מען באמערקן אז דא זייער אסאך האלטן איין פרובירן צו אזוי ווי מעורר צו זיין די עולם צו טאקע פאלגן די הלכות למען ייטב לך און ווייל די אייבערשטער האט עס ליב און אזוי ווייטער אנדערע וועגן פון מסביר זיין פארוואס מען זאל עס טון און אין געוויסע זין קען מען זאגן אז ס'איז די ספר פון חובת הלבבות אויב ס'דא די ערשטע פיר חומשים שטייט כמעט נאר הלכה למעשה וואס מען זאל טון אבער אין ספר דברים וויל שוין ס'זאל זיין א טעם פארוואס מען טוט עס און ווי אזוי מען טוט עס מיט וואסערא געפיל און מיט וואסערא געדאנק ליגט אונטער דעם איז מאריך זייער אסאך אין געדאנקען און לפי ערך פון די גאנצע תורה און נישט נאר דעם נאר אלע מצוות וואס אונז רופן מצוות שבלב מצוות תשובה מצוות אהבת השם מצוות יראת השם און אזוי ווייטער שטייען נאר אין ספר דברים טאקע ס'זעט אויס זייער קלאר אז דאס איז א ספר פון מצוות וואס האט צו טון מיט די טעם מיט די פארוואס נאך איין זאך וואס איז זייער וויכטיג צו באמערקן אין ספר דברים וואס רוב מענטשן מיינען אז דאס איז די עיקר מאסטער שליסל איז אז ס'טראכט שוין פון משה רבינו גייט שטארבן ספר דברים איז זייער קאנטשעס פון דעם מ'גייט פריער זעט מען נאר אז משה רבינו גייט שטארבן אין סוף במדבר אין פנחס, דא זעט מען קלאר די גאנצע ספר איז געשריבן כאילו משה רבינו ווייסט ער גייט שטארבן ער דארף זיי געבט מצוות לעשות שם בארץ הייסט ער בלייבט אין די מדבר אבער פון די מדבר געבט ער מצוות וואס מ'זאל מקיים זיין לאחר מותו אין ארץ ישראל סאו די גאנצע ספר ליגט אונטערן חותם פון די פאקט אז משה רבינו שטארבט אין די מדבר און ער בלייבט נישט מיט די אידן ער גייט נישט מיט די אידן ארץ ישראל די ערשטע פיר חומשים האט נישט דאס געהאט די נקודה בכלל דאס איז נאך איין וויכטיגע נקודה פון ספר דברים.